אקעי, יעצט האבן אונז געענדיגט אלעס וואס משה האט צו זאגן, אלע ברכות, אלע קללות, אלע הבטחות, אלע תורות, אלע נביאות, אונז האבן שוין נישט גארנישט וואס משה זאל זאגן, יעצט גייען נאר אונז זאגן וועגן משה מעשיות, וואס דער סוף ימיו של מיתתו של משה, אונז האבן שוין גערעדט פריער די ציווי פון די אייבערשטער, ווי מען זאגט עלה אל הר העברים הר נבו, דא גייען אונז צו די קיום, אזוי ווי אסאך זאכן אין תורה, די אייבערשטער זאגט און מען פאלגט, די אייבערשטער האט געזאגט און משה האט געפאלגט, ויעל משה מערבות מואב, ער איז געגאנגען צו די ראש הפסגה, די בארג וואס הייסט פסגה, און פון דעם בארג האט מען געקענט זען, ויראהו ה' האט אים דער אייבערשטער געוויזן את כל הארץ, גלעד, עד דן, נפתלי, אפרים, מנשה, יהודה, ביז די ים, נגב, כיכר, יריחו, ביז צוער, דו קענסט זען די תורה געט אונז אזוי ווי אין אירע ווערטער אזא פאנאראמע פון די גאנצע ארץ ישראל, און דער אייבערשטער האט אים געזאגט דאס איז די ארץ, דאס איז די ארץ, וואס איז די אמירה, לכאו' האט ער אליינס געוואוסט, עפעס א הכרזה, עפעס אזוי ווי א מתנה כאילו, קענסט טאקע נישט אנקומען דארט, אבער איך זאג דיך, זאת הארץ שנשבעתי לזרעך אתננה, איך ווייז דיך מיט דיינע אויגן, ס'איז א א געוויסע סארט קנין אזוי ווי ס'איז א קנין ראי', און ושמה לא תעבור, איז עד כאן די ראי' פון משה, ער האט געזען ארץ ישראל, מקוים געווארן די זאך. נאכדעם, וימת שם משה, דארט איז משה געשטארבן עבד השם, געט א טיטל עבד השם, בארץ מואב על פי השם, די אייבערשטער האט אים געהייסן שטארבן, איז ער געשטארבן. און קבורת משה ויקבר אותו, פעימאסלי, שטייט נישט ווער האט אים באגראבן, ויקבר אותו, אפשר די אייבערשטער, אפשר אליינס, ויקבר אותו בגיא, אינטערעסאנט ער איז געווען געשטארבן אויף דעם בארג, לכאורה וימת שם, און ביי באגראבן האט מען אים אין טאל, פאר דעם זאגט די גמרא אז ס'דא א ספק ווי איז ער ליגט ער טאקע אין די בארג אדער אין טאל, ס'איז א שאלה, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה, ס'שטייט לכאורה ווי מול בית פעור אבער פונקטליך ווי ווייסט קיינער נישט עד היום הזה ווי משה איז, און יעצט איז משה טויט, פיניש, יעצט גייט מען פארציילן וואס איז געשען חוץ פון דעם. געט איין זאך אזוי ווי א הספד פון משה געווען א מאה ועשרים שנה לא כהתה עינו ולא נס לחה אין אנדערע ווערטער ער איז נישט געשטארבן ווייל ער איז געווען נעבעך אלט און קראנק ער איז געשטארבן ווייל דער אייבערשטער האט געזאגט לא תעבור את הירדן הזה און וואס טוען די אידן ויבכו בני ישראל את משה בערבות מואב שלושים יום דרייסיג טעג באוויינט מען משה עס איז געווען ספעציעלע ימי בכי און די תורה אין איין פסוק אדורך געגאנגען דרייסיג טעג ויתמו ימי בכי אבל משה עס געענדיגט מיין מאט אויג און וואס איז דעמאלט יהושע ווערט דער רבי מ'האט אויפגעשטאנען פון שבעה פון די שלושים יהושע בן נון מלא רוח חכמה פארוואס כי סמך משה ידיו און מ'האט אים געפאלגט דאס האט אים טאקע מקבל געווען די אידן האבן מקבל וישמעו אליו בני ישראל האט אים אנגענומען אלס זייער מנהיג כאשר צוה ה' את משה משה רבינו האט דער אייבערשטער געהייסן משה אז יהושע זאל זיין נאך אים די אידן האבן געפאלגט אזוי אסאך זאכן כאשר צוה ה' את משה דאס אויך כאשר צוה ה' את משה אפילו נאך משה רבינו איז געשטארבן

וועסטו מיינען אז מ'גייט אפשר ממשיך זיין? ניין, ס'איז טאקע דא יהושע, חזק ואמץ, אלעס וואס מ'קען לערנען באלד אין ספר יהושע, אבער אזוי ווי משה איז מער נישט דא, גייט מער נישט זיין, שטייט נישט אז ס'גייט נישט זיין, אבער ס'איז נישט געווען, לפחות ביז דערווייל איז נישט געווען, ער האט געהאט פנים אל פנים, סיי די מדריגה פון נבואה און סיי די מדריגה פון אותות ומופתים, וואס די אייבערשטער האט אים געשיקט צו מאכן במצרים, לפרעה לכל עבדיו, און סיי. באופן כללי, כל היד החזקה וכל המורא הגדול, ס'הייסט די געוואלדיגע מורא'דיגע זאכן וואס משה רבינו האט געטון לעיני כל ישראל, ס'הייסט אזוי ווי אין די גאנצע ספר דברים איז מדגיש, אתם ראיתם, נישט באהאלטענערהייט, דאס וואס אונז רעדן אז משה רבינו איז געווען אזוי גרויס און די איינציגסטע, נישט עפעס א מעשה, דאס לעיני כל ישראל, יעדער האט געזען די מופתים און די נבואה וואס ער האט, און חזק חזק ונתחזק, דאס איז די ענד פון תורת משה, תורת משה רבינו, און פון דא. און קענען אונז אנהייבן צוריק בראשית אזוי ווי די סדר הקריאת התורה, אונז גייען אם ירצה השם ממשיך זיין פון ספר יהושע וואס הייבט זיך אן ויהי אחרי מות משה עבד השם, דאס איז די המשך פון די סדר ההיסטאריע פון די מעשה פון נאכדעם וואס משה רבינו וואס ער איז געווען די איינציגסטע נביא אזוי ווי משה, גייט זיין ווייטער אנדערע נביאים וואס זענען נישט אזוי ווי משה נאר אביסל אזוי ווי משה וישמעו אליו בני ישראל די אייבערשטער האט דאס האט די גאנצע ספר דברים איז בעצם גרייט אונז צו פאר דעם מינוט וואס מיר האבן געענדיגט. אזוי ווי משה איז נישט דא, און ס'גייט נאך ווייטער די וועלט, און שוין, האבן שוין פאראויס געשריבן א פלאן פון משה רבינו, כי ידעתי אחרי מותי, איך ווייס שוין וואס וועט זיין נאכדעם איך שטארב, מ'האט שוין געגעבן א מצוה, כי המצוה הזאת לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא, און זאלן השם יעזור, זאלן ממשיך זיין די תורה אזוי ווי משה רבינו האט געוואלט.